מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קי"ט עמוד ב' לאמיר נעמען די לעצטע שורה דף קי"ט עמוד א' תנן התם האמיר געלערנט דארטן, מקום שנהגו לכפול, יכפול, ס'איז געווען פלעצער וואו ווען מ'האט געזאגט דעם הלל האט מען איבערגעזאגט גאנץ הלל צוויי מאל, דאס הייסט יעדע פסוק האט מען איבערגעזאגט נאכאמאל די נעקסטע פסוק, איבערגעזאגט נאכאמאל דעם פסוק, איז טאמער דאס איז דיין מנהג לכפול, יכפול זאל מען טאקע טון אזוי, לפשוט, יפשוט. אויב דיין נוסח, דיין מנהג איז געווען פשוט צו זאגן גלייכערהייט, אזוי ווי אונז זאגן מיר יעדע פסוק, פשוט גייט מען איינס נאכן צווייטן, יפשוט זאלסט זאגן פשוטערהייט, זאג עס גלייך. לברך אחריו, אויב דיין מנהג איז געווען צו גיין מאכן א ברכה נאך הלל, יברך. אזוי ווי מ'האט שוין פריער געהאט געשמועסט, אז נישט יעדער איינער פלעגט זאגן די ברכה פון יהללוך ה' אלוקינו, נאר וואס? ס'איז געווען פלעצער וואס האט יא געמאכט און פלעצער נישט. אויף דעם זאגט ער, לברך אחריו, אויב דער מנהג איז צו גיין מאכן א ברכה נאכדעם, יברך. הכל כמנהג המדינה, יעדער ווענדט זיך לפי די מנהג המדינה. אמר אביי, זאגט אביי, לא שנו אלא לאחריו, ווען איז דא א שאלה מנהגים צו איך מאך יא א ברכה און נישט א ברכה, דאס איז נאר לאחריו, ביים צוענדיגן דעם הלל, אבל לפניו, אבער פארדעם, מצוה לברך, האלט יעדער איינער אז עס איז א מצוה צו גיין מאכן א ברכה, און אוודאי דארף מען זאגן אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. דאמר רב יהודה אמר שמואל, ווייל רב יהודה האט געזאגט בשם שמואל, כל המצוות מברך עליהן עובר לעשיותן, יעדע ברכה, יעדע מצוה וואס איך דארף טון, איז מברך עליהן עובר לעשיותן, פאר דו ביסט מקיים די מצוה, דארפסטו מאכן א ברכה. פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, די ערשטע ברכה, אשר קידשנו, דא האלט יעדער איינער מ'דארף מאכן, די שאלה איז נאר יהללוך, מוז איך יא מאכן יהללוך צו נישט, און דאס איז שוין תולה במנהגים אזעלכע יא און אזעלכע נישט. אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא ווער זאגט בכלל די לשון עובר לעשיותן אפשר מיינט עובר נאכדעם וואס דו ביסט שוין אריבערגעגאנגען די גאנצע הלל, און דעמאלס דארפסטו מאכן א ברכה. ווער זאגט דיך אז עובר לעשיותן מיינט פארדעם וואס דו האסט אנגעהויבן הלל? אויף דעם זאגט ער אמר רב נחמן בר יצחק דכתיב, איך העל דיר ברענגען אפאר פסוקים, מיר זעהן דעם לשון עובר, און לשון מיינט פאר. און ער זאגט אזוי, די ערשטע פסוק שטייט וירץ אחימעץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי, ווען מ'איז געגאנגען מודיע זיין פאר דוד המלך אז זיין זון אבשלום איז געשטארבן, איז אחימעץ געלאפן דרך הכיכר, עפעס א שנעלערע וועג, ויעבור את הכושי און האט איבערגענומען, ער איז ערשט אנגעקומען, ער איז געווען די ערשטע פאר די כושי וואס ער איז אויך געגאנגען. זעה איך ויעבור מיינט ער איז ערשט געווען דארטן, נישט נאכדעם, פארקערט ער איז ערשט געווען דארטן. אביי אמר אביי זאגט מהכא פון דא והוא עבר לפניהם שטייט ביי יעקב אבינו ווען ער האט זיך באגעגענט מיט עשיו האט ער צוזאם געשטעלט זיין גאנצע משפחה אין צוויי מחנות והוא עבר לפניהם און ער איז געווען פאר זיי זעה איך ווייטער עובר מיינט פאר דעם איכא דאמרי כ'האב נאך א נאך אנדערע זאגן מהכא פון דא ויעבר מלכם לפניהם והשם בראשם לעתיד לבא משיח העט גיין לפניהם פאר כלל ישראל, והשם בראשם און אייבערשטער וועט זיין אינגאנצן פאר דעם. אבער זעה איך ווייטער די לשון ויעבר מיינט ער געווען דער ערשטער, ער געווען די אנהייב, איז פאר דעם ווען אונז האבן ווען אונז ווייסן מיר אז די הלכה איז אז ווען מען מאכט א מצוה דארף מען מאכן די ברכה עובר לעשייתן, וואס מיינט עובר? עובר מיינט די ערשטע זאך, פאר דעם דארף מען מאכן די ברכה. זאגט די גמרא תניא, רבי כופל בה דברים, רבי ווען ער האט געזאגט הלל ביים סוף ווען ער איז געקומען צו ברוך הבא האט ער איבערגעזאגט די פסוקים, ברוך הבא בשם השם, שפעטער איבערגעזאגט דעם פסוק נאכדעם וואס ער האט עס געענדיגט, נאכאמאל איבערגעזאגט דעם פסוק. רבי אלעזר בן פרטא, מוסיף בה דברים, ער האט צוגעלייגט דברים. אויף דעם פרעגט די גמרא מאי מוסיף, ער לייגט צו עפעס זאכן צו הלל, וואס קען מען צולייגן? נאר אמר אביי האט אביי געזאגט, נישט מוסיף מיינט אז מען לייגט צו נאך פסוקים, ער האט נאך צוגעלייגט אנדערע זאכן, אוודאי נישט, נאר מוסיף לכפול מאודך למטה. רבי האט נאר געמאכט פון ברוך הבא, האט ער צוגעלייגט ניין, נישט נאר פון ברוך הבא דארף מען איבערזאגן דאפלט, נאר פון אודך, אזוי ווי אונז טוען מיר טאקע, מען זאגט דעם פסוק אודך, מען ענדיגט עס, און מען הייבט עס נאכאמאל אן, און אזוי גייט מען אדורך ביז צום סוף פון הלל. דרש רב עוירא. זימנין אמר ליה משמיה דרב, אנדערע האבן עס איבערגעזאגט פון משם רב, וזימנין אמר ליה משמיה דרב אשי. מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, ויגדל הילד, אז עס שטייט ביי אברהם אבינו, ויגדל הילד, ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק. לכאורה דארף מען דא פארשטיין דעם פסוק, וואס מיינט דא ויגדל הילד? ערשט מען ווייסט שוין מען רעדט פון יצחק, איז אוודאי וועלכע קינד געווארן גרויס, וואלט געדארפט שטיין ויגדל, וואס מיינט הילד? שפעטער ווייטער ויגמל, די פסוק ענדיגט זיך דאך אויך ביום הגמל את יצחק, איז נאכאמאל עפעס א לשון? נאר וואס, די פסוק זאגט אונז, זיי מיך דורש, ברענג עפעס ארויס פון דא. איז וועגן דעם וויל ער דרש'נען אזוי, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק, לעתיד לבוא משיח העט קומען און דער אייבערשטער העט צוזאמנעמען גאנץ כלל ישראל, מ'העט מאכן די סעודת לויתן, איז דער אייבערשטער נעמט זיי אלע צוזאמען, מ'העט מאכן עפעס א גרויסע שמחה, א גרויסע סעודה. לאחר שאוכלין ושותין, נאכן סעודה ווען מ'ענדיגט צו עסן, ענדיגט טרינקן, נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה, לברך, גייט מען צו צו אברהם אבינו, מען געבט אים א כוס של ברכה, און מען זאגט נו, דו בענטש, דו ביסט דער עלטסטער, אברהם אבינו, דער ערשטער פון אבות, דו נעם בענטשן, און דו זאלסט פארבענטשן. אבער אברהם אבינו זאגט ניין, איך קען נישט בענטשן. ואומר להם, איני מברך, אנטשולדיגט, איך קען נישט בענטשן. פארוואס? שיצא ממני ישמעאל. אויפן בשעת'ן בענטשן זאגט מען דאך ועל בריתך שחתמת בבשרנו, איך האב א זון וואס ער איז נישט געווארן אינקלודעד אין דעם, ישמעאל, אויף אים איז נישט דא קיין ציווי, איז נישט דא קיין ברית דארטן, איך זאל בענטשן, איך קען עס נישט גוט טון. איז גייט אברהם אבינו אומר לו ליצחק זאגט ער פאר יצחק, ווייסט וואס, טול וברך, דו זאלסט בענטשן. אומר להן זאגט יצחק ניין, איני מברך, איך קען נישט בענטשן. פארוואס? שיצא ממני עשיו, פון מיר איז ארויסגעקומען עשיו, ווייטער, איך קען נישט זאגן על בריתך שחתמת בבשרנו. אמר לו, אומר לו ליעקב, זאגט יצחק פאר יעקב, ווייסט וואס, דו, טול וברך, דו ביסט נעקסט אין ליין, יעקב, דו זאלסט בענטשן. אומר להם, זאגט יעקב אבינו, ניין, איני מברך, איך קען נישט בענטשן. פארוואס? שנשאתי שתי אחיות בחייהן, איך האב חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס בשעת ביידע האבן נאך געלעבט, און שעתידה תורה לאוסרן עלי, די תורה גייט עס אסר'ן, וויאזוי קען איך זאגן על תורתך שלמדתנו ווען איך אליינס האב געטון א זאך וואס שפעטער די תורה גייט אסר'ן? ביסט גערעכט אין מיינע צייטן איז נאך מותר, אבער לעתיד ווען די אייבערשטער גייט געבן די תורה עט עס זיין א איסור, מען קען נישט חתונה האבן מיט צוויי שוועסטערס, איך האב יא געטון אזוי. פאר דעם איך קען נישט גיין בענטשן. אומר לו למשה, זאגט יעקב פאר משה, טול וברך, דו זאלסט בענטשן. אומר להם, זאגט משה, ניין, איני מברך, איך קען נישט בענטשן. פארוואס? שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל, איך האב נישט זוכה געווען צו ארץ ישראל. אזוי ווי אונז זאגן, על שהנחלת לאבותינו, ארץ, חמדה, טובה, איז איך קען עס נישט זאגן, איך בין נישט אריינגעקומען צו ארץ ישראל לא בחיי ולא במותי, אפילו נאך מיין טויט, באגראבן בין איך נישט געווארן אין ארץ ישראל. יוסף הצדיק האט מען גענומען זיינע ביינער מ'האט עס אריין געברענגט. איך, אפילו דאס האב איך נישט זוכה געווען. איז איך בענטשן, איך קען עס אויך נישט. אומר לו ליהושע, זאגט ער פאר יהושע טול וברך, שיע דו זאלסט בענטשן, דו ביסט אריין געקומען אין ארץ ישראל, דו זאלסט יא בענטשן. אומר להן איני מברך איך קען אויך נישט בענטשן, שלא זכיתי לבן, איך האב נישט זוכה געווען צו א זון. דכתיב, נון בנו, יהושע בנו, ווען ס'ווערט אויפגעציילט דארטן די יחוס שטייט נאר נון בנו, ווערט דאס יהושע בנו, אבער ווייטערדיגע דורות שטייט נישט, ער האט נישט געהאט קיין זון, האט ער געטענה'ט איך קען נישט גיין בענטשן, אומר לו לדוד, זאגט יהושע צו דוד, טול וברך, דו דוד דו זאלסט בענטשן, אומר להם, זאגט ער צו זיי, אני אברך, יא, מיר, איך וועל טאקע בענטשן, וני, ולי נאה לברך, פאר מיך איז טאקע גוט, איך קען זאגן על בריתך שחתמת בבשרנו, איך קען זאגן על תורתך שלמדתנו, איך קען זאגן ארץ חמדה טובה ורחבה, איך בין געווען אין ארץ ישראל, פארקערט איך האב אויפגעבויעט ירושלים, מיין זון האט געבויעט די בית המקדש, פאר לי נאה לברך, איך קען טאקע שיין, און פאר מיר איז טאקע גוט איך זאל בענטשן. שנאמר אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין תהילים, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. זאגט די הייליגע משנה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. פשוט פשט מיינט עס, אז איינמאל כ'האב געגעסן מיין אפיקומן, כ'האב געענדיגט מיין קרבן פסח, איז אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, האסט געענדיגט דיין קרבן פסח, יעצט קענסטו נישט גיין עפעס א נייע זאך, גיי נישט עסן קיין דיזערט, די גמרא וויל יעצט מסביר זיין וואס מיינט די משנה, לאמיר עס אביסל בעסער פארשטיין. פרעגט די גמרא מאי אפיקומן, וואס איז די טייטש מאי אפיקומן? אמר רב, זאגט רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה. וואס ס'מיינט איז, אז נאכדעם וואס דו האסט געענדיגט עסן א קרבן פסח, זאלסטו וויסן כאטשיג באמת, איך מעג נעמען מיין קרבן פסח און צעטיילן אויף צוויי גרופעס, איינער עסט עס אין די הויז, איינער עסט עס אין די הויז, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. וואלט איך געמיינט ווען איך ענדיג מיין סעודה דא אויף מיין פלאץ, קען איך יעצט אריבער גיין צו מיין חבר וואס ער האט אויך א חלק פון דעם קרבן פסח, און לאמיך גיין עסן ביי אים עפעס. פארשטייט זיך נישט קרבן פסח, איך האב שוין געגעסן, איך מוז בלייבן אויף מיין פלאץ, אבער איך וויל עסן עפעס א צווייטע זאך. אויף דעם זאגט רב ניין, איינמאל דו האסט געענדיגט דיין קרבן פסח, מעגסטו נישט יעצט אריבער גיין צו דיין חבר, פארוואס? ווייל איך האב מורא דו'סט קומען צו דיין חבר און וועסט זעהן אה ער האט דאך א געשמאקע קרבן פסח דארטן, איך בין נישט געקומען דאס צו עסן, אבער לאמיך עסן עפעס אנדערש, אבער נאך שפעטער זעהסט קרבן פסח, איך בין דאך א חלק פון די חבורה, און ווייסט וואס לאמיך אביסל עסן פון דיין קרבן פסח אויכעט. וויבאלד איך האב מורא אז ער וועט עסן דארט פונעם קרבן פסח, פארדעם זאג איך גיי נישט אריבער צו דיין חבר, גיי מער נישט עסן דארטן, אפילו דו פלאנסט עסן א צווייטע זאך, מעגסטו נישט גיין צו דיין חבר. אבער זאגט רב ביי דיך אין שטוב אז דו וועסט עסן עפעס א צווייטע זאך נאכדעם וואס דו האסט שוין געענדיגט קרבן פסח, געזונטהייט, עס וואס דו ווילסט. דאס הייסט דער רב זאגט די איינציגסטע פראבלעם פון עסן איז נאר ווען דו האסט געענדיגט עסן, יעצט וועסטו גיין צו דיין חבר דארטן עפעס עסן דאס איז א פראבלעם, אבער ביי דיך אינדערהיים עפעס עסן, געזונטהייט קענסטו עסן וואס דו ווילסט. און ווען די משנה זאגט אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, מיינט עס אפיקומן פון לשון אפיקו מנייכו, לאמיר אויפהייבן אונזערע כלים און גיין צום חבר עסן עפעס דארטן, דאס איז א איסור, אבער איך ביי מיך, נאכדעם וואס איך האב געענדיגט עסן מיין קרבן פסח, האלט רב, געזונטהייט קענסט נאך עסן עפעס א צווייטע זאך. ושמואל אמר שמואל זאגט, ניין, נישט דאס איז פשט. אפיקומן מיינט, אפילו ביי דיך אין שטוב, זאלסטו וויסן, אפיקומן איז פון לשון דיזערט, זאלסטו וויסן, דאס טארסטו אויך נישט עסן, מיני מתיקה, דאס טארסטו אויך נישט עסן, איז ושמואל אמר כגון, וועלכע סארט זאכן, אורדילאי, למשל מאשרומס, לי, וואס איך האב דאס זייער ליב געהאט פאר דיזערט, וגוזלייא לאבא, אדער גוזלות, וואס אבא, רב האט זייער שטארק ליב געהאט, דאס הייסט דיזערט, אפילו ביי מיך אין שטוב. גיין צו מיין חבר איז אפגערעדט, איך טאר נישט, אבער אפילו ביי מיך אין שטוב איך וויל עפעס עסן נאך קרבן פסח זאלסטו וויסן ניין ס'איז אסור, איך טאר למשל נישט עסן מיין דעזערט וואס איך האב אזוי ליב געהאט איז געווען מאשרומס איך טאר עס נישט עסן, רב האט ליב געהאט גוזלות טאר מען עס נישט עסן, רב חנינא בר שילא ורבי יוחנן אמר כגון תמרים, דעיטס, קליות, טאוסטעד גרעין, אדער אגוזים, ניסלעך, דעס זענען אלע זאכן וואס זענען דעזערט, פשט איז, דו ווילסט עסן דעזערט נאך דיין קרבן פסח, זאלסטו וויסן טארסטו עס נישט טון. תניא כוותיה דרבי יוחנן, טאקע לערנט אזוי ווי רבי יוחנן זאגט, אין מפטירין לאחר פסח, וואס מיינט עס? כגון תמרים, קליות, מיט אגוזים, עס איז נאר דעזערט, און דו ווילסט עסן ביי דיך אין אייגענע שטוב, גיין צו א חבר זיכער נישט, אבער אפילו ביי מיך אין שטוב, זאגט דיר שמואל ניין דעס טארסט נישט טון. האבן דא א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געהאלטן, גיין צו מיין חבר טאר איך נישט ווייל איך האב מורא פון קומען עסן וועל איך עסן זיין קרבן פסח, און שמואל זאגט ניין, גיין צו חבר זיכער נישט, אפילו ביי מיך אין שטוב טאר איך נישט, פארוואס? ווייל די מינוט דו האסט געענדיגט דיין קרבן פסח, מער מעגסטו שוין מער נישט עסן, אפילו דיין דיזערט, דאס דארף זיין די לעצטע זאך וואס דו עסט, און מער מעגסטו נישט עסן נאך עפעס א זאך.